בעזרת השם יתברך מסכת קידושין דף עיין א', מיר אן דף עיין א' עמוד א' די אכטע שורה פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, גופא, זאגט די הייליגע גמרא גופא אמר רב יהודה אמר שמואל, כל ארצות עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל, האט מען שוין געזען אז אלע לענדער אין די וועלט כלפי ארץ ישראל אזוי ווי א טייג, אויסגעמישט פסולים מיט כשרים, וואס ארץ ישראל דארט איז נישט דא די פראבלעם ווייל אין ארץ ישראל געזעצן א סנהדרין אויסצוקלויבן און זיכער צו מאכן אז ס'מישט זיך נישט אויס קיין פסולים ביי די כהנים, אבער ארץ ישראל כלפי בבל הייסט אויך ווי א טייג ווייל ווי נישט ווי בבל איז געווען ריינער, פון ארץ ישראל ווייל ווי מ'האט געזען עזרא האט אינגאנצן אויסגערייניגט בבל פון אלע פסולים, זאגט די גמרא, בימי רבי ביקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל, אין די צייטן פון רבי האבן חכמים געוויסע חכמים האבן געוואלט פארדרייען און זאגן אז בבל איז א עיסה כלפי ארץ ישראל פשט אז ארץ ישראל איז מער מיוחס'דיג פון בבל און ממילא אז איינער פון ארץ ישראל וועט וועלן נעמען א פרוי פון בבל וועט ער דארפן בודק זיין יחוס, אמר להן האט רבי זיי געזאגט, קוצים אתם משימים לי בין עיני, ווייל ווי רשי זאגט רבי איז געקומען פון א משפחה פון בבל געווען א אייניקל פון הילל וואס הילל ארגינעל איז געווען פון בבל אבער האט ער געזאגט עטס ווילטס דאס טוהן עטס ווילטס פארדרייען די יוצרות רצונכם יטפל עמכם ר' חנינא בר חמא נעמטס ר' חנינא בר חמא זייטס דן מיט אים און טאמער ער האט נישט קיין תירוץ עטס קענען אויספירן איז טאקע נטפל עמהם ר' חנינא בר חמא אמר להם, האט רבי חנינא בר חמא געזאגט, כך מקובלני מר' ישמעאל בר' יוסי שאמר משום אביו, כל הארצות עיסה לארץ ישראל, וארץ ישראל עיסה לבבל, ס'איז נישט אזוי בבל איז מער מיוחס'דיג פון ארץ ישראל, זאגט די גמרא, בימי ר' פנחס ביקשו לעשות בבל עיסה לארץ ישראל, אין די צייטן פון ר' פנחס איז אויך געווען אזוי, מען האט געוואלט זאגן אז ארץ ישראל איז מער מיוחס פון בבל, און ר' פנחס האט געוואוסט אז ס'איז נישט אזוי, ר' פנחס האט געוואוסט אז ארץ ישראל איז ווייניגער מיוחס, אבער ער האט מורא געהאט אז טאמער ער וועט זאגן אין בית מדרש אז ארץ ישראל איז ווייניגער מיוחס, וועט מען אים פרעגן ווער זענען די משפחות אין ארץ ישראל וואס זענען נישט מיוחס, און ער האט נישט געוואלט זאגן. איז אמר להם לעבדיו, האט ר' פנחס געזאגט פאר זיינע קנעכט, כשאני אומר שני דברים בבית מדרש, טלוני בעריסה ורוצו, פשט איך גיי זיין אין בית מדרש, איך גיי זאגן אין בית מדרש צוויי זאכן, נאך די צווייטע זאך, פאקטס מיך ארויף אויף א בעט און לויפטס מיט מיר ארויס פון בית מדרש, ווייל ער איז געווען א אלטע מענטש האט נישט געקענט אליין לויפן, פשט, לויפטס אז מען זאל מיר נישט קענען נאכיאגן, אז מיינע תלמידים זאלן מיר נישט קענען פרעגן, ווער זענען די משפחות אין ארץ ישראל וואס זענען נישט מיוחס? טאקע, זאגט די גמרא, כי עייל, ווען ער איז אריין אין בית מדרש אמר להם, איז קודם האט ער געזאגט פאר זיינע תלמידים אין שחיטה לעוף מן התורה אז מן התורה אין די תורה ווערט נישט דערמאנט אז מען דארף שעכטן א עוף וואס ווי רש"י זאגט ער האט נישט געזאגט די טעם פון די הלכה ער האט נאר געזאגט אזא הלכה כדי די תלמידים זאלן זיך מוטשען און זוכן א טעם איז אז דערווייל זאלן זיין טרוד מיט דעם האט ער געגעבן א ווארף אריין די צווייטע זאך איז טאקע אדיתבי וקמעייני בה אז דערווייל מען האט מעיין געווען וואס איז פשט פון די מימרא אז אין שחיטה לעוף מן התורה אמר להו האט ער געגעבן אזא ווארף אריין כל ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה לבבל, אז ניין בבל איז מער מיוחס פון ארץ ישראל, און טאקע נטלוהו בעריסה ורצו די עבדים האבן אים אנגעכאפט און מ'איז ארויסגעלאפן פון בית מדרש, רצו אחריו די תלמידים זענען נאכגעלאפן ולא הגיעוהו, מען האט אים נישט דערגרייכט, אבער ישבו ובדקו די תלמידים האבן זיך געזעצט זוכן טאקע ווער זענען די משפחות ארץ ישראל וואס זענען נישט מיוחס, עד שהגיעו לסכנה ופירשו ביז זיי זענען ממש אנגעקומען צו א סכנה, ווייל זיי האבן געהאלטן ביים פסל'ן דארט משפחות פון שטארקע מענטשן מאפיאנערן וואס האבן זיי געסטראשעט און מען האט טאקע אויפגעהערט צו זוכן ווער זענען די משפחות? זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן האט רבי יוחנן געזאגט היכלא, א לשון פון א שבועה, אין דעם היכל פון בית מקדש, אז בידינו היא, איך קען יא מגלה זיין ווער די משפחות זענען, פשט ער האט נישט מורא געהאט פון א סכנה, אבל, מה אעשה שהלא גדולי הדור נטמעו בה, די גדולי הדור זענען דארט אריינגעמישט, און ממילא גיי איך נישט מגלה זיין, זאגט די גמרא טאקע סבר לה כרבי יצחק, רבי יוחנן האלט כשיטת רבי יצחק דאמר רבי יצחק משפחה שנטמעה נטמעה ווי מ'האט פריערט געזען אז א משפחה וואס איז אויסגעמישט איז אויסגעמישט פשט ווען משיח העט קומען עט די אייבערשטער נישט אפטיילן כלל ישראל צווישן די כשרים און די פסולים נאר די פסולים וועלן אלע ווערן כשר און ממילא האט ער נישט מגלה געווען ווער זענען די משפחות זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט אף אנן נמי תנינא מ'האמער אויך געלערנט אין א ברייתא אז משפחת בית הצריפה געווען א נאמען פון א משפחה היתה בעבר הירדן איז געווען אויפן אנדערע זייט ירדן, ס'איז געווען א כשר'ע משפחה, וריחקה בן ציון בזרוע, בן ציון זאגט רשי איז געווען א חשוב'ער מענטש, אויך גאר א שטארקע מענטש, ער האט מרחק געווען די משפחה, פשט, ער האט געזאגט אז די משפחה איז פסול על אף וואס איז נישט געווען אמת, עוד אחרת היתה, ס'איז געווען א צווייטע משפחה דארט, וואס זיי זענען געווען א פסול'ע משפחה, וקירבה בן ציון בזרוע, און בכח האט בן ציון זיי מקרב געווען, און די ברייתא פירט אויס כגון אלו, די סארט משפחות וואס. יעדער האט געוואוסט אז זיי זענען כשר צו נישט און מען האט זיי מרחק געווען צו מקרב געווען, איז ביי זיי אליהו בא לטמא לטהר לרחק ולקרב, דאס ווען אליהו הנביא וועט קומען וועט ער טאקע דאס אויסקלארן און צוריק שטעלן יעדעם איינעם אויפן אלטן חזקה, און ווי רשי איז מסביר וואס שטייט אין פסוק והישב לב אבות על בנים גייט ארויף אויף דעם, זאגט אביי אז היות עס שטייט אין די ברייתא כגון אלו קען מען דרשנען כגון אלו דידעין, יא, אזעלכע משפחות וואס יעדער געוואוסט זענען פסול, און מען האט זיי מקרב געווען בכח, זיי טאקע עט אליהו הנביא מרחק זיין, אבל משפחה שנטמעה נטמעה משפחות וואס מען ווייסט נישט וואס זענען אויסגעמישט, איז העט מען לאזן אזוי, אליהו הנביא העט נישט אויסקלארן אויסקלויבן די פסולים פון די כשרים, זאגט די גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא אז עוד אחרת היתה ס'איז געווען אן אנדערע פסול'ע משפחה חוץ פון דאס וואס בן ציון האט מקרב געווען דארט נאך א פסול'ע משפחה ולא רצו חכמים לגלותה און חכמים האבן נישט געוואלט מגלה זיין ווער זיי זענען אבל חכמים מוסרים אותו לבניהם ולתלמידיהם פעם אחת בשבוע אבער איינמאל א שמיטה געבן איבער די חכמים פאר זייער קינדער און פאר זייערע תלמידים ווער די משפחה איז ואמרי לה ס'דא וואס זאגן פעמיים בשבוע צוויי מאל א שמיטה פשט יעדע דריי אהאלב יאר זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק מסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע ס'איז מסתבר אז נאר איינמאל א שמיטה כדתניא, אז מ'האט געלערנט אין א ברייתא, אז טאמער איינער זאגט הריני נזיר אם לא אגלה משפחות, פשט אז איינער מאכט א נדר ער נעמט זיך אונטער נזירות, חוץ טאמער ער עט מגלה זיין ווער זענען די משפחות זענען פסול, איז די דין איז יהיה נזיר ולא יגלה משפחות ענדערש זאל ער זיין א נזיר, וואס איינער וואס נעמט זיך סתם אונטער נזירות ווערט גערופן א חוטא, פון דעסטוועגן זאל ער דאס טון, ווי איידער מגלה זיין די משפחות, פשט מ'דארף ממעט זיין נישט מגלה זיין וואס מער מ'קען, און ממילא מ'דארף מגלה זיין ווייל ס'איז געווען משפחות תלמידי חכמים וואס בכל זאת האבן זיך נישט געוואלט משדך זיין מיט די פסולים, איז האבן זיי עס געטון איינמאל א שמיטה נישט צוויי מאל א שמיטה, זאגט די גמרא אן ענליכע דין אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, שם בן ארבע אותיות, די שם הוויה איז חכמים מוסרין אותו לתלמידיהם פעם אחת בשבוע, איז איינמאל א שמיטה געבן איבער די חכמים פאר זייער תלמידים די אלע כוונות וואס איז דא אינעם שם הוויה? ואמרי לה אנדערע זאגן פעמים בשבוע צוויי מאל שמיטה, זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק, מסתברא כמאן דאמר פעם אחת בשבוע, דכתיב זה שמי לעולם, שטייט ביים אייבערשטנס נאמען זה שמי לעולם, איז לעולם קען מען דרש'נען לעלם כתיב, מען דארף עס מעלים זיין, מען דארף עס באהאלטן, פשט וואס ווייניגער רעדן פון דעם איז איין מאל א שמיטה, האבן די חכמים טאקע דאס איבערגעגעבן פאר די תלמידים. זאגט די גמרא רבא סבר למידרשיה בפירקא, רבא האט געוואלט דרש'נען וועגן די שם הוויה ביי זיין דרשה, אמר ליה ההוא סבא האט עפעס א זקן דארט זיך אנגערופן לעלם כתיב, אזוי ווי מען האט פריערט געזען אז מען דארף דאס באהאלטן, זאגט די גמרא רב אבינא רמי האט געפרעגט כתיב זה שמי כתיב זה זכרי, פשט שטייט אויפן אייבערשטענס נאמען זה שמי וזה זכרי, שטייט נישט זה שמי וזכרי איז משמע אז ס'איז צוויי באזונדערע נעמען ס'איז דא זה שמי ס'איז דא זה זכרי, איז דרש'נט רב אבינא אמר הקדוש ברוך הוא לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב אני ביוד קיי ונקרא באלף דלת, פשט דער רבונו של עולם זאגט ס'איז דא א זה שמי ס'איז דא די נאמען די יוד קיי וו קיי די שם הוויה אבער ס'איז אויך דא זה זכרי מען זאגט נישט הוויה נאר מען זאגט אלף דלת נון יוד איז דאס איז די זה שמי דאס די זה זכרי זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן מען האבן געלערנט א ברייתא בראשונה שם בן שתיים עשרה אותיות די שם פון צוועלף אותיות רשי זאגט ער ווייסט נישט וועלכע שם דאס איז היו מוסרין אותו לכל אדם איז יעדער איינער האט עס געוואוסט משרבו הפריצים ווען עס האט זיך אנגעהויבן די פריצים מענטשן זענען פרוץ און מען האט זיך אנגעהויבן ניצן דעם שם אויף כל מיני זאכן היו מוסרין אותו לצנועים שבכהונה, האט מען נאר איבערגעגעבן דעם שם פאר די גאר אויסגעהאלטענע כהנים אז זיי זאלן דאס נוצן ביי ברכת כהנים נאכן תמיד של שחר, און די ברייתא זאגט והצנועים שבכהונה מבליעין אותו בנעימת אחיהם הכהנים, פשט, רוב כהנים האבן דאס נישט געוואוסט, איז די צנועים וואס האבן עס יא געוואוסט האבן דאס גענוצט, אבער זיי האבן עס געזאגט אזוי שטיל, אז ווען די אנדערע כהנים האבן געזאגט די געהעריגע שם הוויה און מען האט מאריך געווען מען האט געזינגען, און זיי האבן עס געזאגט אזוי שטיל און אריינגעכאפט אז קיינער זאל דאס נישט הערן, פארציילט טאקע די גמרא, תניא מ'האט געלערנט א ברייתא אמר רב טרפון, פעם אחת עליתי אחר אחי אמי, אז איך בין אמאל נאכגעגאנגען מיין מאמע'ס ברודער, וואס זיין מאמע'ס ברודער איז געווען א כהן, רב טרפון, ווי רשי זאגט איז אויך געווען א כהן, רשי ברענגט א ברייתא אז רב טרפון האט חתונה געהאט מיט דריי הונדערט פרויען אין א הונגער יאר כדי זיי זאלן אלע קענען עסן תרומה, ווייל פרויען פון א כהן קענען עסן תרומה, על כל פנים, ער איז געגאנגען אמאל מיט זיין פעטער לדוכן בשעת מען האט געבענטשט ברכת כהנים אין בית המקדש, זאגט רבי טרפון והטיתי אזני אצל כהן גדול, כ'האב געהערט די כהן גדול, ושמעתי שהבליע שם בנעימת אחיו הכהנים כ'האב געהערט טאקע אז ער זאגט די שם פון צוועלף אותיות בשעת וואס די אנדערע כהנים זאגן דעם געהעריגע שם, זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יהודה אמר רב שם בן ארבעים ושתיים אותיות ס'איז אויך דא אזא שם, רשי זאגט ער ווייסט נישט וואס דאס איז, אין מוסרין אותו אלא למי שצנוע מען געבט עס נאר איבער פאר איינעם וואס איז א צנוע, ועניו און א עניו, ועומד בחצי ימיו און ער האלט נאך האלב פון זיינע טעג, ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין אז דאס איז ביי די פינף און דרייסיג, ווייל ס'שטייט אין פסוק ימי שנותינו בהם שבעים שנה, איז האלב פון די טעג איז פינף און דרייסיג, ואינו כועס, א מענטש וואס האט נישט קיין כעס, ואינו משתכר, איינער וואס שיקערט זיך נישט אן, ואינו מעמיד על מדותיו, און ער איז נישט קיין עקשן, ער שטעלט זיך נישט זיינע מידות, ווי רשי זאגט אז ער פירט נישט קיין נקמות, ער האלט נישט קיין חשבונות, ווייל אז יא קען ער נוצן די שם צו נוקם זיין אין מענטשן וואס האט צוטון מיט זיי, וכל היודעו, איינער וואס קען דעם שם והזהיר בו, והמשמרו בטהרה איז אהוב למעלה ונחמד למטה, ואימתו מוטלת על הבריות, ונוחל שני עולמים עולם הזה ועולם הבא. זאגט די גמרא ווייטער אמר שמואל משמיה דסבא, בבל בחזקת כשרה עומדת, בבל האט א חזקת כשרות עד שיוודע לך במה נפסלה, חוץ אז דו ווייסט קלאר אז א משפחה איז פסול, אבער בעיקרון איז גאנץ בבל האט א חזקת כשרות, ווייטער שאר ארצות, אלע אנדערע לענדער איז פארקערט בחזקת פסול הן עומדות, עד שיוודע לך במה נכשרה, סתם אזוי האט עס א חזקת פסול, חוץ אז דו ווייסט קלאר אז א משפחה איז כשר ממילא איינער וואס האט חתונה מיט א פרוי אין איינע פון די אנדערע לענדער דארף מברר זיין איר יחוס צו זעהן טאקע אז זי איז אויסגעהאלטן, ארץ ישראל איז מוחזק לפסול פסול, מוחזק לכשר כשר, דער וואס האט א חזקה איז פסול איז פסול, דער וואס האט א חזקה איז כשר איז כשר, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט הא גופא קשיא, אמרת מוחזק לפסול פסול הא סתמא כשר, אז דו זאגסט מוחזק לפסול פסול איז משמע אז איינער וואס איז נישט מוחזק לפסול האט נישט קיין חזקה, איז מסתמא איז ער כשר, והדר תני נאכדעם שטייט פארקערט מוחזק לכשר כשר איז משמע הא סתמא פסול, אז איינער וואס האט נישט קיין חזקת כשרות איז מסתמא פסול, איז פשט וואס איז א מענטש וואס האט נישט קיין חזקה נישט אזוי נישט אזוי, קען מען אים מחזיק זיין כשר צו נישט? אמר רב הונא בר תחליפא משמיה דרב לא קשיא, כאן להשיאו אישה, כאן להוציא אישה מידו, פשט אוודאי איינער וויל חתונה מיט א פרוי אין ארץ ישראל, סתם א פרוי דארף מען זוכן צו זי האט א כשר יחוס צו נישט, ווייל סתם איז מען נישט מחזיק קיין חזקת כשרות, אבער טאמער איינער האט חתונה געהאט מיט א פרוי, האט שוין חתונה געהאט, ער האט נישט בודק געווען, איז דא דארף ער נישט זוכן, און ער דארף איר נישט אפלאזן, ער דארף איר נישט גט'ן, נאר דא קען מען זיך פארלאזן אויף א חזקת כשרות און בלייבן מיט די פרוי. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט כל שסיחתו בבבל איינער וואס רעדט מיט אזא בבלישע בוכשטאבן מיט א האט אזא בבלישע שפראך, משיאין לו אישה, קען מען אים חתונה מאכן מיט א פרוי א מיוחסת, פשט, ס'איז א חזקה ער איז א בבלי, און די בבלים האבן מיר געזען האבן געהאט גוטע יחוס. והאידנא אבער דאיכא רמאי, יעצט אז ס'איז דא מענטשן וואס קענען פאפן, זיי קענען זיך נאכמאכן ביי א בבלישע שפראך חיישינען, דארף מען חושש זיין, איז דארף מען בודק זיין יעדעמ'ס יחוס. זאגט די גמרא ווייטער, זעירא, הוה קא משתמיט מיניה דרבי יוחנן, זעירא, פלעגט זיך ארויסדרייען פון רבי יוחנן, דהוה אמר ליה, נסיב ברתי, רבי יוחנן האט געוואלט זעירא פאר אן איידעם זאל חתונה מיט זיין טאכטער, זעירא האט נישט געוואלט ווייל זעירא איז געווען א בבלי, רבי יוחנן איז געווען א ארץ ישראל'דיגע, און ווי מען האט געזען די בבלים זענען געווען מער מיוחס, יומא חד איין טאג, הוו קאזלי באורחא זענען זיי געגאנגען אונטערוועגנס, מטו לעורקמא דמיא, און מען אנגעקומען דארט צו אזא וואסער, איז ארכביה לרבי יוחנן אכתפיה וקא מעבר ליה, האט זעירא אנגעכאפט רבי יוחנן האט אים געלייגט אויף זיין אקסל האט אים אריבער געפירט די וואסער, אמר ליה האט רבי יוחנן געזאגט צו זעירא, אורייתן כשרה בנתין לא כשרן, אונזער תורה איז כשר פאר ענק, אבער די טעכטער נישט, פשט אז דו ביסט מיר משמש, פשט ביסט מיין תלמיד, איז דאך מיין תורה גוט פאר דיר וואס איז שלעכט מיט מיין טאכטער, מאי דעתך, פשט פארוואס האלטסטו אז עטס זענטס מער מיוחס ווי אונז, אילימא מדתנן עשרה יוחסין עלו מבבל כהני לויי, וועסטו וועלן זאגן, ווייל שטייט אין די משנה עשרה יוחסין עלו מבבל, איז ווילסטו פון די משנה ארויסלערנען, אז אין בבל איז נישט געבליבן קיין פסילים, זאגט אבער ר' יוחנן צו זעירא עס איז נישט ריכטיג ווייל אטו כהני לויי ישראלי כולהו סליקו, אלע כהנים לווים ישראלים זענען ארויף פון בבל צו ארץ ישראל אוואדע אז נישט, אויך געבליבן אין בבל כהנים לווים ישראלים איז כי היכי דאישתיור מהני אישתיור נמי מהני אזוי ווי עס איז איבער געבליבן כהנים לווים ישראלים איז אלע אנדערע יוחסין אויך געבליבן אין בבל פשט בבל איז נישט ריינער פון ארץ ישראל

האט עולא געזאגט צו רב יהודה מאי טעמא לא קא מנסיב ליה מר איתתא לבריה פארוואס מאכסטו נישט חתונה דײן זון? אמר ליה האט רב יהודה געזאגט מי ידענא מהיכא אנסיב ווי ווייס איך ווי איך קען טרעפן א פרוי וואס איז גענוג מיוחס פאר אים? אמר ליה האט עולא געזאגט אטו אנן מי ידעינן מהיכא קאתינן אונזער יחוס ווייסט מען דען יא פון ווי אונז קומען? דילמא מהנך דכתיב אפשר קומען אונז פון דאס וואס דער פסוק זאגט אויף זיי נשים בציון ענו בתולות בערי יהודה אז די גוים האבן געפייניגט די פרויען זיי האבן געוואוינט מיט זיי, פשט קען זיין אז ס'איז געבוירן געווארן ממזרים קען זיין אז אונז קומען פון ממזרים, וכי תימא עסטו וועלן זאגן עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר, אז ניין אפילו אז די גוים האבן געוואוינט מיט אידענעס און ס'איז געבוירן קינדער איז די ולדות זענען נאך אלץ כשר און זעמען נישט קיין ממזרים, אבער ודילמא מהנך דכתיב בהו קען זיין אונז זעמער אייניקלעך פון די וואס שטייט ביי שטייט אויף זיי אין פסוק די נביא זאגט אין עמוס די נביא זאגט דארט תוכחה פאר כלל ישראל אז השוכבים על מטות שן וסרוחים על ערסותם וואס מיינט עס? ואמר רבי יוסי ברבי חנינא איז רבי יוסי ברבי חנינא זאגט פשט. אז אלו בני אדם המשתינים מים בפני מטותיהם ערומים, דער וואס גייט ארויס לעבן די בעט אנע בגדים, איז אויף זיי זאגט די נביא דארט אז ס'עט נישט זיין גוט, אבער ומגדף בה ר' אבהו, ר' אבהו איז נישט געפאלן די פשט, ער האט מזלזל געווען מלגלג געווען אויף דעם פשט, ווייל ער האט געזאגט אי הכי אויב אזוי היינו דכתיב שטייט דארט ווייטער אין פסוק לכן עתה יגלו בראש גולים, איז פארדעם ווייל מ'האט געטון די עבירה עט עטס גיין אין גלות, איז משום דמשתינים מים בפני מטותיהם ערומים יגלו בראש גולים, ס'אזא גרויסע עבירה אז פארדעם גייט מען אין גלות אריין, אוודאי נישט, אלא אמר ר' אבהו און ממילא זאגט רבי אבהו פשט אלו בני אדם שאוכלים ושותים זה עם זה ומדביקים מטותיהם זה בזה ומחליפים נשותיהם זה לזה ומסריחים ערסותם בשכבת זרע שאינה שלהם, זיי מאכן שמוציג זייער בעטן מיט שכבת זרע שאינה שלהם, פשט מענטשן וואס זינדיגן און ס'ווערן געבוירן פון זיי ממזרים אויף זיי זאגט דער פסוק עתה יגלו בראש גולים, על כל פנים זעהן מיר אז ס'איז געווען אזעלכע סארט אידן דעמאלטס פארן חורבן, איז ווער ווייסט זאגט עולא צו רב יהודה צו אונז זעמיר נישט אייניקלעך פון די אידן, וואס ווייס מיר אונז פון אונזער אייגענע יחוס?

איז חזו הי מינייהו דקדים ושתיק האט מען געזוכט ווער די ערשטע מוותר ווער די ערשטע שטיל, אמרי האט געזאגט האי מיוחס טפי די משפחה איז מער מיוחס, פשט אז דו זעסט איינער שווייגט זעסט א משפחה וואס שווייגט זיי זענען זיכער מיוחס, ווייל ווי רשי זאגט די משפחה זענען נישט מיוחס זענען מרוחק פון אנדערע, און אז זענען מרוחק קריגן זיי זיך מיט יעדעם, און ממילא מען קען גיין נאך שווייגעדיגע משפחה זיי זענען אוודאי מיוחס, אמר רב זאגט טאקע רב שתיקותיה דבבל היינו יחוסא די שתיקה וואס מען זעט אין בבל אז מענטשן דארט זענען רואיג זיי שלאגן זיך נישט, דאס איז א ראיה טאקע אז זיי זענען מיוחסים. איי פרעגט די גמרא איני איז דען אזוי והא איקלע רב לבי בר שפי חלא איז אמאל געווען אז רב איז געגאנגען צום שטוב פון בר שפי חלא דער וואס גיסט עסיג ס'איז געווען א נאמען פון א מענטש ובדק בהו און ער האט בודק געווען זיין יחוס מאי לאו וואס טייטש ער האט בודק געווען די יחוס ביחסותא ער האט געזוכט די יחוס בריוו נישט ער האט בודק געווען ווער שטיל ווער נישט זאגט די גמרא לא בשתיקותא ער האט געוואלט זען צו ער איז שטיל צו נישט, צו ער פירט מחלוקת'ן צו נישט, הכי קאמר להו, רב האט געזאגט פאר זיינע תלמידים, בדוקו אי שתקי אי לא שתקי, זיי בודק צו די משפחה איז שטיל צו נישט, צו זיי שלאגן זיך צו נישט, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר רב, האט רב יהודה אמר רב געזאגט, אם ראית שני בני אדם שמתגרים זה בזה, אז דו זעסט צוויי מענטשן שלאגן זיך איינער מיטן צווייטן, איז שמץ פסול יש באחד מהן איז א סימן, אז ביי איינע פון די צוויי איז דא א שמץ פסול אין זיין משפחה ואין מניחין אותו לדבק אחד בחבירו פון הימל וויל מען נישט טאקע אז די צוויי זאלן זיין נאנט איינער מיטן צווייטן אמר רבי יהושע בן לוי האט רבי יהושע בן לוי געזאגט אז עד כדי כך נישט אויב די צוויי מענטשן שלאגן זיך איז נאכנישט קיין סימן אז ביי איינס פון זיי איז דא א שמץ פסול אבער אם ראית שתי משפחות המתגרות זו בזו זעהסט צוויי משפחות שלאגן זיך כסדר ארום איז שמץ פסול יש באחת מהן, ואין מניחין אותה לדבק בחברתה פון הימל וויל מען נישט אז די צוויי משפחות זאלן זיך אויסמישן. זאגט די גמרא ווייטער אמר רב פפא סבא משמיה דרב, האט רב פפא סבא נאכגעזאגט בשם רב, בבל בריאה בבל איז געזונט, פשט, אין בבל איז יעדער מיוחס, מישון מיתה מישון איז טויט, פשט דארט זענען אלע ממזרים, מדי חולה מדי איז קראנק, עילם גוססת עילם גוססת. וואס די חילוק צווישן איינער וואס איז קראנק און איינער וואס גוסס'ט מה בין חולין לגוססין רוב חולין לחיים רוב גוססים למיתה פשט רוב מדי זענען גוט זענען נישט קיין ממזרים און רוב עילם זענען ממזרים און פאר דעם איז דאס דומה צו א חולה דאס דומה צו א גוסס זאגט די גמרא יעצט ווייטער עד היכן היא בבל פשט ווי זענען די גבולות פון בבל מ'האמיר געזען אז בבל איז מיוחס אלע וואס וואוינען אין בבל זענען מיוחס די שאלה איז וואס איז די גבול פון בבל די שאלה נישט אויף אנדערע דינים די שאלה איז דווקא לגבי יחוס פשט, פון וועלכע שטעט קען מען זיך פארלאזן אז די מענטשן דארט זענען מיוחס, און ווי נישט? יעצט אזוי, בבל געפינט זיך צווישן צוויי טייכן, איין זייט איז דא די דיגלת די נהר חידקל דאס אויף די מזרח זייט, און די אנדערע זייט אויפן מערב זייט איז געווען די נהר פרת, יעצט, די גמרא זוכט דא וואס זענען די גבולות סיי אויפן מזרח זייט סיי אויפן מערב זייט, סיי אויפן דרום זייט סיי אויפן צפון זייט. יעצט דרך אגב, רש"י זאגט אז די פרת און חידקל זענען געפארן פון דרום צו צפון, תוס' זאגט פארקערט ס'איז געפארן פון צפון צו דרום, אונז וועמיר גיין דא מיט תוס' פשט, ווייל על פי המציאות שטימט עס מער, איז על כל פנים פרעגט די גמרא וואס זענען די גבולות פון בבל, איז הייבט אן קודם כל די גמרא מיטן מזרח זייט, די מזרח זייט פון בבל האבן מיר געשמועסט דארט איז געווען די חדקל, אבער די יחוס פון בבל האט זיך געצויגן ווייטער פונעם חדקל, מער מזרח'דיג, איז ווי ווייט גייט די יחוס, רב אמר עד נהר עזק, ושמואל אמר עד נהר יואני, צוויי טייכן וואס איז געווען ווייטער פונעם חדקל, דאס איז די מזרח גבול. ווייטער לעיל בדיגלת עד היכא פשט? די מזרח גבול האבן מיר געשמועסט ס'איז אביסל ווייטער פונעם חדקל. אבער אזוי ווי מ'שמועסט דאך די חדקל איז אויפן מזרח זייט און אויבן איז צפון אונטן איז דרום. איז אז איינער שטייט אויפן מזרח זייט פון בבל לעבן דעם חדקל און הייבט אן גיין צפון'דיג איז ווי הויך ארויף דארף ער גיין אז דארט ענדיגט זיך די גבול פון בבל איז רב אמר רב זאגט עד בגדא ואוונא דאס איז צוויי שטעט אויפן צוויי זייטן פון חדקל דארט ענדיגט זיך די יחוס

וקא קפדי אהדדי, די צוויי שטעט האבן מקפיד געווען איינער אויפן צווייטן ואפילו נורא לא מושלי אהדדי אפילו פייער האבן זיך נישט געוואלט בארגן איינער פארן צווייטן ווייל די כשר'ע האבן נישט געוואלט אז די פסול'ע זאלן זיך אויסמישן מיט זיי וסימנך און דו ווילסט א סימן דפסולתא הא דמישתעיא מישנית אין די פסול'ע אפמיא האט מען גערעדט די זעלבע שפראך וואס מ'רעדט אין מישון וואס מישון האבן מיר פריער געזעהן איז געווען א שטאט פון ממזרים על כל פנים דאס איז אויפן מזרח זייט פון בבל פשט אז מ'גייט צו די מזרח זייט פון בבל דארט איז די נהר חידקל איז האבן מיר געזעהן וואס איז די גבול פון צפון און וואס איז די גבול פון דרום? סיי מען גייט ארויף, סיי מען גייט אראפ. יעצט אויף די לינקע זייט, אויפן מערב זייט, דארט האט מען געשמועסט, דארט איז די נהר פרת, איז די שאלה אויך, ווי הויעך, צפונ'דיג, גייט דער יחוס, און ווי נידעריג, ווי דרומ'דיג, גייט דער יחוס. איז אזוי הייבט אן די גמרא לעיל בפרת עד היכא, אז מען גייט ביים נהר פרת ארויפציר, צפונ'דיג, ביז ווי גייט יחוס, ביז ווי איז די גבול פון בבל, איז רב אמר, זאגט רב, עד אקרא דתולבקני, א נאמען פון א פלאץ, איז שמואל אמר, שמואל זאגט עד גישרא דבי פרת, ביז די בריק פון פרת, וואס דאס איז העכער ארויף פון די אקרא דתולבקני וואס רב האט געזאגט, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט עד מעברת דגיזמא, ביז די מעברת דגיזמא אויך א נאמען פון א פלאץ. זאגט די גמרא לייט אביי, ואיתימא רב יוסף אדרב, אביי האט געשאלטן, דא זאגן רב יוסף האט געשאלטן איינער וואס האט זיך געפירט ווי רב, פשט, רב האט געזאגט אז ס'איז ביז אקרא דתולבקני, און זיי האבן געהאלטן אקרא דתולבקני איז צו ווייט ארויף, פשט די יחוס ציט זיך נישט אזוי הויך, ס'איז מער נידעריג, אבער די גמרא פרעגט גראד אדרב לייט אדשמואל לא לייט, שמואל'ס שיעור וואס שמואל זאגט גישרא דבי פרת די בריק פון פרת איז דאך העכער ס'איז מער צפונ'דיג פון רב'ס שיעור, איז וואס האבן זיי נאר געשאלטן דער וואס האט זיך געפירט ווי רב נישט ווי שמואל,

אבער שפעטער האבן די פרסים גערוקט די בריק, זיי האבן עס גערוקט מער צפונדיג, איז שפעטער איז אוודאי וואלטן זיי אויך געשאלטן איינער וואס פירט זיך ווי שמואל, ווייל ס'איז נאך מער קולא'דיג ווי די שיעור פון רב. זאגט יעצט די גמרא אבער, אמר ליה אביי לר' יוסף, פרעגט אביי פון ר' יוסף, להא גיסא דפרת עד היכא, פשט מען האט אויסגערעכנט דא אלע זייטן, סיי אויפן מזרח זייט ביים חדיקל האט מען געזען מער מזרח'דיג פונעם חדיקל וויפיל ס'ציט זיך, אויף צפון וויפיל ס'ציט זיך אויף דרום וויפיל ס'ציט זיך, און די זעלבע זאך ביי די נהר פרת האמיר אויך געזען וויפיל ס'ציט זיך צפונדיג וויפיל ס'ציט זיך דרום'דיג, אבער פרעגט אביי רב יוסף להא גיסא דפרת עד היכא די אנדערע זייט פרת, פשט מערב'דיג, ווי ווייט ציט זיך די גבול פון בבל, אמר ליה, ענפערט רב יוסף, מאי דעתיך, פארוואס פרעגסטו, משום בירם, וועגן די שטאט בירם וואס איז די אנדערע זייט פונעם פרת, מייחסי דפומבדיתא מבירם נסבי, די מיוחסים פון פומבדיתא האבן זיך משדך געווען מיט די מענטשן פון בירם, פשט בירם איז אוודאי אויך מיוחס. יעצט, דרך אגב רש"י דערמאנט אז איין שיעור האט די גמרא נישט צוגערירט, וואס טוט זיך מיטן דרום זייט פון נהר פרת, פשט די גמרא האט אויסגערעכנט מזרח'דיג ווי ווייט ס'ציט זיך, און זעלבע זאך ווען מ'גייט מיטן נהר חדקל, ווי הויך ס'ציט זיך ארויף צפון'דיג, ווי נידריג ס'ציט זיך אראפ דרום'דיג, און ביים נהר פרת האט די גמרא אויך געזאגט אז ס'ציט זיך ווייטער פון נהר פרת, און זעלבע זאך צפון'דיג האט מען געזען א מחלוקת ווי הויעך די נהר פרת ציט זיך ארויף ווי הויעך איז די גבול האט מען געזען רב'ס שיטה שמואל'ס שיטה רבי יוחנן'ס שיטה אבער דרום ביים נהר פרת פון דעם האט די גמרא נישט גערעדט איז ווי רש"י זאגט די סיבה איז ווייל די נהר פרת און די נהר חדקל האבן זיך ערגעץ ווי געטראפן דרומ'דיג און ביים נהר חדקל האט מען שוין געזען אז די שיעור דרומ'דיג איז ביז אפמיא תתאה איז די זעלבע זאך איז נהר פרת ווייל ס'איז געווארן צוזאמען איין טייך אז מען געגאנגען דרומ'דיג מיטן פרת מיטן חדקל האבן זיך ביידע געטראפן צוזאמען געווארן איין טייך און ממילא דארט האט נישט אויסגעפעלט צו זאגן א באזונדערע שיעור א באזונדערע גבול ביז ווי ווייט בבל ציט זיך.